בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף כב, הייבן מיר אן דף כב עמוד א' ביי די צוויי פינטלעך, רבי יהודה אומר, איז אונז האבן געזען אין די משנה אז רבי יהודה האט געזאגט אז מען מעג מרחיק זיין און גרויס מאכן די פסי ביראות ביז א בית סאתים, מער פון דעם טאר מען נישט, און חכמים האבן זיך געקריגט אויף אים, חכמים האבן געזאגט, אז דער דין פון בית סאתים איז נאר געזאגט געווארן ביי אזא סארט פלאץ וואס מ'האט נישט מקיף געווען לדירה, אבער דא וואס א מענטש קען אויך טרינקען פון דער באייר איז מעג מען מרחיק זיין די פסי ביראות ווי גרויס מ'וויל, מ'מעג עס מאכן ריזיג גרויס אסאך גרעסער ווי א בית סאתים, דער עיקר איז אז מ'לייגט אריין די פשוטין די ברייטע צווישן די פסי ביראות און דעמאלטס מעג מען עס טון, דאס איז איין מחלוקת וואס מ'האט געזען אין די משנה, נאך האבן מיר געזען אין די משנה אז ווען ס'קומט צו ווי קליין קען זיין די פסי ביראות, האבן מיר געזען ס'מוז זיין אוועקגערוקט פון די באייר לפחות צוויי אמות אז די בהמה זאל קענען שטיין ראשה ורובה ביי די באייר בשעת וואס ס'טרינקט כדי א מענטש זאל נישט נכשל ווערן און ארויסטראגן פון די פסי ביראות עפעס אינדרויסן און עובר זיין אויף די מלאכה פון הוצאה. זאגט יעצט די גמרא, איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, בור ופסין קאמר. או דילמא בור ולא פסין קאמר, וואס טייטש אזוי, דאס וואס רבי יהודה האט געזאגט אז מען מעג ארום נעמען די בור ביז א בית סאתים, איז קען מען דאס זאגן אויף צוויי וועגן, איין וועג קען מען זאגן, אז וואס, אז טאמער די בור אליין איז א בית סאתים, דעמאלטס לאט רבי יהודה צולייגן די איבעריגע צוויי אמות, וואס מען מוז דא האבן צוויי אמות ארום און ארום אנישט טאר מען עס סייווי נישט מאכן, וואס טייטש מען מעג בעצם האבן דא פסי ביראות וואס איז צוויי אמות גרעסער ווי א בית סאתים? אדער קען מען זאגן ניין, אז רבי יהודה לאזט נישט פסי ביראות מער ווי א בית סאתים און במילא טאמער דו וועסט האבן א בור וואס דער בור אליין איז גרויס בית סאתים טאר מען אינגאנצן נישט מאכן קיין פסי ביראות ווייל אלעס דארף קענען אריינגיין אין דער בית סאתים ס'טייטש די שאלה איז סך הכל דא אויף די איבעריגע צוויי אמות. וואס טייטשט צו איך האב די בית סאתים מיט נאך צוויי אמות און במילא וועל איך קענען ארום נעמען א בור פון בית סאתים אליין אדער אפשר ניין איך האב נישט די איבעריגע צוויי אמות און די גמרא איז דא מסביר די צדדי הספק זאגט די גמרא אזוי צי זאג איך אדם נותן עיניו בבורו וואס טייטשט א מענטש ווען ער לאמיר זאגן איך וועל לאזן א מענטש מאכן פסי ביראות ארום א באייר וואס די באייר איז בית סאתים וואס טייטשט איך דארף דא צולייגן נאך צוויי אמות און איך מעג עס טון די צד איך זאל לאזן א מענטש דאס טון איז ווייל ווען איינער שטייט אין די זייט סתם א מענטש גייט דא אריבער און ער זעהט דא די בור וואס די בור איז גרויס בית סאתים מאכט ער א חשבון אז פסי ביראות מעג מען מאכן ביז א בית סאתים ער קוקט נישט אויף די איבעריגע צוויי אמות ווייל די עיקר וואס ער קוקט איז אויפן בור און במילא ולא גזרינן דילמא אתי לטלטולי יותר מבית סאתים בקרפף בין איך נישט חושש אז דער מענטש וועט מארגן אהיים גיין און זאגן אז בית סאתים מיינט נישט פונקט בית סאתים נאר ס'איבעריגע צוויי אמות און ממילא מארגן ווען ס'וועט זיין א קרפף א קרפף דאס איז דאך א פלאץ וואס איז נישט מוקף לדירה, וואס דארט איז יעדער מודה מ'האט ביז א בית סאתים, איז דער מענטש עט נישט גיין דא מאכן בית סאתים מיט נאך צוויי אמות, ווייל ער האט אויך באמערקט דארט אז די באר איז געווען בית סאתים, או דילמא אדער אפשר ניין? אדם נותן עיניו במחיצתו, א מענטש קוקט נישט אויף די באר אויף די בור, ער קוקט אויף די מחיצות ארום און ארום, ער קוקט אויף די פסי ביראות, אין די פסי ביראות איז דאך דא בית סאתים מיט נאך צוויי אמות, און במילא וגזרינן דילמא אתי לאחלופי יותר מבית סאתים בקרפף, איז מארגן עט ער טון די זעלבע זאך ביי א קרפף, עט מאכן א. מחיצה ארום און ארום, וואס איז בית סאתים מיט נאך צוויי אמות ביי קרפף, און דאס טאר מען דאך אוודאי נישט טון, און ממילא דאס איז די שאלה פון די גמרא. פרובירט די גמרא פושט צו זיין די ספק, תא שמע, די גמרא ברענגט א ראיה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, כמה הן מקורבין, וואס טייטש ווי נאנט מעג זיין די פסי ביראות צום בור, זאגט די ברייתא די זעלבע שיעור וואס מען האט געזען אין די משנה, כדי ראשה ורובה של פרה, וואס טייטש דארף קענען אריינגיין די ראשה ורובה פון א פרה, וואס אונז האבן געזען שוין, דאס איז צוויי אמות, די פסי ביראות מוזן זיין אוועקגערוקט צוויי אמות פון דעם באר, ווייטער, וכמה הן מרוחקין, ווי גרויס מעג איך מאכן די פסי ביראות, זאגט די ברייתא, אפילו כור, ואפילו כוריים, סאך סאך גרעסער, וואס דאס איז סאך גרעסער ווי א בית סאתים מעג עס מאכן ריזיג גרויס, רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, און רבי יהודה זאגט, בית סאתים מותר, יתר מבית סאתים אסור, די זעלבע רבי יהודה פון אונזער משנה, אז מען טאר נישט מאכן פסי ביראות אויף א שטח וואס איז גרעסער ווי א בית סאתים, אמרו לרבי יהודה, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יהודה, אי אתה מודה בדיר וסהר ומוקצה וחצר אפילו בית חמשת כורים ובית עשר כורים שמותר, ביסטו דען נישט מודה אז יעדע מקום וואס איז מוקף לדירה וואס א מענטש דרייט זיך דארט אז מען מעג דארט מאכן סאך גרעסער ווי א בית סאתים, און ממילא דא אויך פארוואס זאל איך נישט טארן מאכן גרעסער ווי א בית סאתים טאמער א מענטש קען דאך אויך טרינקען פון דעם באר? אמר להם, ענטפערט רבי יהודה, זו מחיצה, ואלו פסין, קענסט נישט פארגלייכן, ביי א געהעריגע מחיצה, נארמאל ווען א מענטש נעמט ארום א שטח דארט זאג איך ס'איז אלעס תלוי צו ס'איז מוקף לדירה צו נישט, מה שאין כן דא וואס איז דאך נישט קיין געהעריגע מחיצה ס'איז פסין, איז ביי פסין זאגט רבי יהודה איז טאקע דא די הגבלה פון בית סאתים, אזוי ביז יעצט האמער סיי די תנא קמא און סיי די רבי יהודה פון אונזער משנה זעמער דאס אויך אין די ברייתא, ברענגט יעצט אבער די ברייתא א דריטע שיטה אויך, ר' שמעון בן אלעזר אומר, ר' שמעון בן אלעזר זאגט.

פופציג אמות אויף הונדערט אמות, דאס איז סתם א בית סאתים. בית סאתים על בית סאתים מיינט א פיר עקיגע בית סאתים, יעדע זייט איז פונקט זיבעציג מיט צוויי דריטל אמה, וואס צוזאמען איז עס טאקע פינף הונדערט אמות מרובעות, אבער ס'איז פונקט פיר עקיג. זאגט רבי שמעון בן אלעזר, אז אזא שטח פון בית סאתים אבית סאתים, מותר, מעג מען ארום נעמען מיט די פסי ביראות, ולא אמרו להרחיק, אלא כדי ראשה ורובה של פרה, וואס טייטש חוץ פון דעם, קען מען אויך מרחיק זיין נאך צוויי אמות די ראשה ורובה של פרה, וואס אט ר' שמעון בן אלעזר זאגט דא קלאר ווי די ערשטע צד פון די פרידיגע איבעיא, אז מען דארף נישט חושש זיין אז א מענטש עט זיך מתיר זיין ביי א קרפף אויך צו מאכן די איבעריגע צוויי אמות, נאר מען מעג צולייגן צוויי אמות אויף די בית סאתים, און ממילא זאגט די גמרא, הא מדקאמר ר' שמעון בן אלעזר בור ולא פסין, פון דעם וואס דו זעסט אז ר' שמעון בן אלעזר זאגט אז די בור מעג זיין א בית סאתים, און בנוסף צו דעם מעג מען צולייגן די איבעריגע צוויי אמות, מכלל, איז אויב אזוי פון וואס קריגט ער זיך אויף רבי יהודה? רבי יהודה האלט אז נישט, דרבי יהודה בור ופסין קאמר, אז רבי יהודה האלט ניין, דו קענסט נישט צולייגן די צוויי אמות, און לכאורה האט מען פושט געווען אז רבי יהודה האלט אז מען קען נישט צולייגן צוויי אמות צו די בית סאתים, זאגט די גמרא אבער ניין ס'נישט קיין ראיה, ולא היא, רבי יהודה בור בלא פסין קאמר, רבי יהודה זאגט אויך מען קען צולייגן די צוויי אמות, איי פרעגט זיך די שאלה, אי הכי, היינו דרבי שמעון בן אלעזר, זענען דאך ביידע די זעלבע, וואס קריגן זיי זיך? ענטפערט די גמרא, איכא בינייהו אריך וקטין, די מחלוקת איז טאקע ביי א בית סאתים וואס איז נישט פיר עקיג, וואס טייטש די דין וואס ר' שמעון בן אלעזר האט געזאגט אז פסי ביראות העלפט בית סאתים נאר ווען ס'איז פיר עקיג, איז טאקע נאר ווען ס'איז פיר עקיג, נישט ביי א געהעריגע בית סאתים, און רבי יהודה האלט אז ביי א געהעריגע בית סאתים, למשל א פופציג אויף הונדערט, וואס דארט איז אויך בעצם בית סאתים, דארט וועט אויך העלפן פסי ביראות, ס'טייטש ביידע האלטן מ'קען צולייגן צוויי אמות, נאר זיי קריגן זיך, צו בית סאתים איז דווקא פירעקיג, צו בית סאתים איז אויך א לענגליכע בית סאתים, וואס אונז וועמיר זעהן אין די המשך הסוגיא, די גמרא אין דף כג עט ברענגען טאקע אז דא א מחלוקת תנאים, צו די היתר פון בית סאתים איז טייטש צו דאס וואס מען האט מגביל געווען א גינה וקרפף און מען האט געזאגט ביי א קרפף אז מען מעג נאר מאכן ביז א בית סאתים צו דאס איז דווקא א פירעקיגע צו אויך א לאנגע, און דאס איז בעצם אויך דא די מחלוקת. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא ברענגט, א אנדערע ברייתא, כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר האט געזאגט א כלל, כל אויר שתשמישו לדירה, יעדע מקום וואס איז געמאכט אויף צו וואוינען, וואס אפילו עס איז אויר, עס האט שוין נישט קיין דאך, אבער עס איז געמאכט צו וואוינען דארט, כגון דיר, וסהר, מוקצה וחצר, וואס מען דרייט זיך דארט און מענטשן באנוצן זיך מיט דעם, איז דארט אפילו בית חמשת כורים ובית עשרת כורים מותר, און נישט קיין נפקא מינה ווי גרויס זאל נאר נישט זיין, מעג מען אלעמאל טראגן דארט, און וכל דירה שתשמישה לאויר, און יעדע פלאץ וואס האט יא א דאך, אבער פון דעסוועגן, די תפקיד פון דעם פלאץ איז נישט צו וואוינען דארט, ס'איז נישט מוקף לדירה, כגון בורגנין שבשדות, וואס די בורגנין האבן מיר שוין געזען, דאס אזעלכע בודקעלעך וואס איז געווען אין פעלד וואס שומרים פלעגן דארט זיצן, וואס אפילו איז טאקע דא אויף דעם א דאך, און ס'איז בעצם א פארמאכטע פלאץ, אבער ס'איז נישט געמאכט אויף צו וואוינען דארט, די איינציגסטע תפקיד פארוואס די שומר זיצט דארט, די איינציגסטע סיבה וואס ער זיצט דארט, איז אויפצופאסן אויפן פעלד אינדרויסן. וואס טייטש ער זיצט נישט דארט ווייל ס'איז אים באקוועם דארט, נאר ער זיצט אינעווייניג כדי אויפצופאסן אויף אינדרויסן, דאס הייסט נישט מוקף לדירה, און מילא דארט איז דא טאקע די הגבלה אז בית סאתים מותר, יותר מבית סאתים אסור, אז ס'מעג נאר זיין ביז א בית סאתים מער פון דעם העט מען דארט נישט טארן טראגן, זאגט די הייליגע משנה, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, אם היה דרך רשות הרבים מפסקתן, טאמער איינער מאכט פסי ביראות, און די רשות הרבים גייט אריבער די פסי ביראות, יסלקנה לצדדים, דארף ער זעכער מאכן אז די רבים זאלן נישט אריבער גיין דורך די פסי ביראות, נאר זאלן גיין פון א זייט, ווייל ווי לאנג זיי גייען אריבער די פסי ביראות, האלט רבי יהודה אז זענען מבטל די מחיצה, די מחיצה פון פסי ביראות העלפט נאר ווי לאנג די רבים גייט דארט נישט אריבער, טאמער זיי גייען יא אריבער איז עס אויס מחיצה, וחכמים אומרים, חכמים זאגן אינו צריך, אז מען דארף נישט, אפילו עס גייט אריבער א רבים, עס גייט דא אריבער זעקס הונדערט טויזנט מענטשן טרעטן דא אריבער, די מחיצה האט נאך אלץ א דין פון א מחיצה, און במילא דא אינעווייניג האט א דין פון א רשות היחיד. זאגט די הייליגע גמרא, רבי יוחנן ורבי אלעזר, דאמרי תרווייהו אונז האבן שוין דאס געזען, סיי רבי יוחנן און סיי רבי אלעזר האבן געזאגט אז כאן הודיעך כוחן של מחיצות, דא, די חכמים פון אונזער משנה, וואס זיי זאגן אז אפילו א רבים גייט אריבער א מחיצה, למשל ביי די פסי ביראות, אז ס'הייסט נאך אלץ א מחיצה, זעען מיר די גרויסקייט און די שטארקייט פון די דין פון מחיצה, אז אפילו ס'גייט דא אריבער א רבים, הייסט עס נאך אלץ א מחיצה. זאגט די גמרא, לכאורה וואס מען זעט אז רבי יוחנן און רבי אלעזר האבן אזוי געזאגט איז כאן וסבירא ליה זעהן מיר אז נישט נאר זיי זאגן בדעת חכמים אז די חכמים ווייזן דא ווי שטארק די מחיצה איז, נאר זיי אליין האלטן אויך אזוי, וואס טייטש זיי אליין האלטן טאקע ווי די חכמים אז ווען א רבים גייט אריבער איז עס נישט מבטל די מחיצה, זיי האלטן נישט ווי רבי יהודה, און אויף דעם פרעגט די גמרא, וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז רבי יוחנן פסק'נט ווי די חכמים פון אונזער משנה? ווייל והא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, ירושלים, אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה, חייבין עליה משום רשות הרבים. אז ירושלים, וואס ירושלים אינמיטן ירושלים איז געווען א גאס וואס די רשות הרבים וואס טייטש די רבים פלעגט דארט אריבערגיין, וואס ווען נישט מען שפארט צו די טויערן פון ירושלים יעדע נאכט, וואלט דאס געווען א רשות הרבים. און לכאורה שטעלט זיך די שאלה פארוואס ירושלים איז דאך ארומגענומען מיט ווענט, און וואס א נפקא מינה אז די רבים גייט דא אריבער. לכאורה, טאמער מען זאגט אז מען פסק'נט די חכמים פון אונזער משנה אז די רבים קענען נישט מבטל זיין א דין מחיצה, איז פארוואס דארף מען צושפארן די טירן פון ירושלים ביינאכט? סתם אזוי הייסט עס א רשות היחיד. איז לכאורה זעהן מיר דאך דא אז ר' יוחנן האלט ווי ר' יהודה אז בעצם ירושלים, היות וואס די רבים טרעט דא אריבער, ס'גייען דא אריבער א געוואלד מענטשן, האט עס נישט קיין דין פון א רשות היחיד, ווייל די רבים איז מבטל די דין מחיצה. נאר וואס אז מען פארשפארט די טויערן איז אנדערש, זאגט די גמרא אלא נאר זעהן מיר פון דעם אז כאן ולא סבירא ליה אז רבי יוחנן זאגט טאקע אז די חכמים פון אונזער משנה זענען טאקע מגלה דעת ווי שטארק א מחיצה איז, אבער רבי יוחנן אליין ער האלט אוודאי נישט ווי די חכמים נאר ער האלט ווי רבי יהודה אז אוודאי ווען א רבים גייט ערגעץ אריבער זענען זיי מבטל די די מחיצה און במילא די איינציגסטע סיבה וואס אין ירושלים האט נישט געהאט א דין פון א רשות הרבים איז ווייל מען האט פארשלאסן די טויערן, פרעגט יעצט די גמרא ורמי דרבי יהודה אדרבי יהודה, ורמי דרבנן אדרבנן, כ'וועל דיר פרעגן א סתירה סיי פון רבי יהודה אויף א צווייטע רבי יהודה, און סיי פון די חכמים אויף א צווייטע חכמים. דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, און די ברייתא האט מען שוין געהאט אפאר מאל, שטייט אין די ברייתא, יתר על כן אמר רבי יהודה, מי שהיה לו שני בתים משני צידי רשות הרבים, טאמער איינער האט צוויי שטיבער אויף צוויי זייטן פון א רשות הרבים, ס'טייטש אויף צוויי זייטן פון א גאס, און צווישן די שטיבער אויף די גאס גייט אריבער א רשות הרבים, מענטשן גייען דארט אריבער, און די דין איז, זאגט רבי יהודה, עושה לו לחי מכאן ולחי מכאן, מאכט מען א לחי אויף ביידע זייטן, ס'טייטש סיי פארן הויז און סיי נאכן הויז, אדער או קורה מכאן וקורה מכאן, אדער א קורה אויף די רעכטע זייט פון די שטוב און אויף די לינקע זייט פון די שטוב וואס לויפט אזוי אריבער קעגן איבער די גאס, ונושא ונותן באמצע, און דעמאלטס קריגט די די פלאץ די שטח צווישן די שטיבער האט א דין פון א רשות היחיד. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יהודה, אין מערבין רשות הרבים בכך, מען קען נישט מאכן אזא סארט עירוב אויף א רשות הרבים, יעצט ווי די גמרא פארשטייט יעצט, איז יעדער אוודאי מודה אז א רשות היחיד איז נאר אזא פלאץ וואס איז ארומגענומען פון דריי זייטן מיט מחיצות, נאר וואס דען, דא קען מען טאקע מאכן צוויי לחיות אדער צוויי קורות, און אזוי נעמט מען עס ארום פון אלע פיר זייטן, אבער עס איז נישט דא אזא זאך ווי א רשות היחיד וואס האט נאר צוויי זייטן מיט מחיצות, אזוי פארשטייט יעצט די גמרא, און במילא איז דארף מען דאך מסביר זיין וואס איז טאקע די מחלוקת פון רבי יהודה און די חכמים, און ווי די גמרא פארשטייט יעצט, איז רבי יהודה האלט אז די סיבה פארוואס ס'העלפט, איז ווייל אפילו אז א רשות הרבים גייט דא אריבער, די רשות הרבים זענען נישט מבטל די מחיצה, און ממילא העלפט עס, מה שאין כן די חכמים, חכמים האלטן אז די רשות הרבים גייט דא אריבער זענען זיי מבטל די מחיצה, און פארדעם קען מען נישט מאכן א אזא סארט מחיצה צוויי קורות וואס זאלן אריבער גיין די רשות הרבים, ווייל מען קען סתם אזוי נישט מאכן א מחיצה אויף א פלאץ ווי א רבים גייט אריבער, און לכאורה איז דאס ממש א סתירה מיט די פריערדיגע רבי יהודה און די פריערדיגע חכמים, ווייל פריער האט מען געזען פונקט פארקערט, אז רבי יהודה האלט אין די משנה אז א רבים קען יא מבטל זיין א מחיצה, מה שאין כן די חכמים האלטן אז א רבים קען נישט מבטל זיין מחיצה איז דאך א סתירה, ענטפערט די גמרא, דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא, התם דאיכא שתי מחיצות מעליותא, הכא ליכא שתי מחיצות מעליותא, וואס טייטש זאגט די גמרא, האסט נישט גוט פארשטאנען, רבי יהודה אוודאי האלט אז א רשות היחיד דאס איז יעדע פלאץ וואס האט צוויי מחיצות, מן התורה הייסט שוין דאס אויך א רשות היחיד, און במילא אז ס'איז דא א שטוב איין זייט רשות הרבים און א שטוב קעגן איבער די אנדערע זייט רשות הרבים, איז מן התורה הייסט עס א רשות היחיד, און פארדעם יעצט אז דו ווילסט מאכן מיט צוויי קורות אדער מיט צוויי לחי'ס דאס פארמאכן, איז גייט מיר נישט אן בעצם אז דו וועסט מיר זאגן אתו רבים ומבטלי מחיצתא, אפילו די רבים גייט אריבער די צוויי קורות אפילו די רבים גייט אריבער די צוויי לחי'ס און מען זאגט טאקע לומדיש, אז כאילו די לחי כאילו די קורה איז נישט דא ווייל די רבים איז עס מבטל, אבער ס'גייט מיר נישט אן, ס'איז דאך דא דא צוויי גוטע מחיצות פון ביידע זייטן, מה שאין כן ביי די פסי ביראות וואס איך האב אלע פיר זייטן זענען בעצם אפן און די רבים גייט אריבער פון אלע פיר זייטן איז קיין איין מחיצה נישט קיין מחיצה, און פארדעם זאגט רבי יהודה אז דאס איז טאקע נישט קיין מחיצה ווייל די רבים איז עס מבטל, און דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא, הכא איכא שם ארבע מחיצות, התם ליכא שם ארבע מחיצות, וואס טייטש זאגט די גמרא אז די חכמים האלטן אז ווי נישט ווי ווען ס'איז דא צוויי שטיבער פון ביידע זייטן הייסט עס נישט קיין מחיצה, און במילא יעצט אז דו ווילסט עס פארמאכן מיט א לחי מיט א קורה העלפט עס נישט, דאס איז די סיבה פארוואס ס'העלפט נישט דארט, ס'האט גארנישט צו טון מיט די רבים, נישט ווייל די רבים גייט דא אריבער, נאר ווייל טעכניש אז ס'איז נאר דא צוויי ווענט, און מיט צוויי לחי און צוויי קורה ווילסטו כאילו מאכן נאך צוויי ווענט, דאס הייסט נישט געמאכט נאך צוויי ווענט, און במילא טאר מען סתם אזוי דארט נישט טראגן, מה שאין כן דא ביי אונז ביי פסי ביראות, איז דא א ספעציעלע דין וואס דאס ווערט גערופן שם ארבע מחיצות, אז דו האסט אלע פיר ווינקלען ארומגענומען און יעדע ווינקל האט צוויי ווענט, דאס מן התורה הייסט שוין רשות היחיד, און במילא חכמים לשיטתם אז ס'קען נישט קומען א רבים און מבטל זיין א מחיצה, און פארדעם ביי די פסי ביראות העלפט עס יא, מה שאין כן דא העלפט עס נישט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, האט רבי יצחק בר יוסף נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, ארץ ישראל אין חייבין עליה משום רשות הרבים, אין גאנץ ארץ ישראל איז נישט דא קיין חיוב רשות הרבים וואס טייטש א מענטש וואס טראגט אין ארץ ישראל שבת הייסט עס נישט קיין רשות הרבים און במילא איז ער נישט חייב, יתיב רב דימי, וקאמר לה להא שמעתא, האט רב דימי נאכגעזאגט די מימרא פון רבי יוחנן, אמר ליה אביי לרב דימי, האט אביי געזאגט צו רב דימי מאי טעמא, וואס עפעס וואס עפעס ארץ ישראל אנדערש פון אלע אנדערע פלעצער? אילימא משום דמקיף לה סולמא דצור מהך גיסא ומחתנא דגדר מהך גיסא, עסטו מיר וועלן זאגן ווייל ארץ ישראל איז אויסגעשטעלט אויף אן אופן וואס ביי די צפון גרעניץ פון ארץ ישראל איז דא א טיפע טאל און אויך ביי די מזרח גרעניץ פון ארץ ישראל איז דא א טיפע טאל, און במילא אז א טאל איז דאך אזוי ווי א מחיצה ווייל די טאל איז טיפער פון צען טפחים. און במילא ביי צוויי זייטן איז דא גוטע מחיצות וואס נעמט ארום ארץ ישראל, און לויט די פשט איז פשט האלט ווי רבי יהודה אז צוויי מחיצות איז אויך א גוטע רשות היחיד, און במילא פארדעם איז גאנץ ארץ ישראל הייסט איין גרויסע רשות היחיד, אבער אויב אזוי וועל איך דיר פרעגן, בבל נמי, מקיף לה פרת מהך גיסא, ודיגלת מהאי גיסא, ביי בבל איז דאך אויך דא א טייך, דער נהר פרת פארט איין זייט, און דער נהר חידקל פארט די אנדערע זייט, וואס דאס איז דאך אויך גוטע מחיצות, איז זאגט די זעלבע זאך ביי בבל, בבל איז אויך נישט קיין רשות הרבים, און נאך מער, דכולי עלמא נמי מקיף אוקיינוס, יעדע לאנד אויפן וועלט איז דאך ארומגענומען מיט וואסער, מיטן אוקיינוס, מיט די גרויסע וואסער, מיט די גרויסע אושען, און קיינער וועט נישט זאגן אז די אוקיינוס הייסט א גוטע מחיצה, און ווי תוס' איז דא מסביר, ווייל ס'סתם אזוי נישט מעגליך אפילו מ'וועט זאגן אז ס'הייסט א גוטע מחיצה, אבער היות וואס א מענטש האט עס נישט געבויט מ'קען נישט זאגן יעדע לאנד אויף די וועלט הייסט נישט קיין רשות הרבים, און במילא קען נישט זיין דאס פשט, וואס ר' יוחנן האט געזאגט אז ארץ ישראל הייסט נישט קיין רשות הרבים. נאר וואס דען? זאגט אביי, דילמא, מעלות ומורדות קאמרת. קען זיין ער האט נישט געמיינט צו זאגן אז גאנץ ארץ ישראל האט נישט קיין דין פון א רשות הרבים, נאר די מעלות און מורדות, די פלעצער וואס זענען גאר שיף, וואס ס'איז גאר שווער צו קריכן אויף דעם, און ס'איז גאר שווער אראפצוגיין אויף דעם, דאס האט נישט קיין דין פון א רשות הרבים. און ווי מ'וועט באלד זעהן, די גמרא וועט מסביר זיין פארוואס טאקע ארץ ישראל אנדערש פון אלע אנדערע לענדער, די גמרא וועט טאקע אויספירן מיט דעם, אבער אזוי האט ער געוואלט וויסן, אפשר דאס האט רבי יוחנן געמיינט, אמר ליה האט רב דימי געענטפערט צו אביי, קרקפנא, ס'איז א לשון בעל גלגולת, א א ביסט א גרויסער קאפ, ביסט א אדם חשוב, חזיתיה לרישך בי עמודי, כי אמרה רבי יוחנן להא שמעתא, וואס טייטש כ'האב דיר טאקע געזעהן אין בית מדרש ווען רבי יוחנן האט טאקע נאכגעזאגט די מימרא, און דו ווייסט גאנץ גוט אז עס האט געמיינט טאקע דאס האט ער געמיינט, די מעלות און מורדות פון ארץ ישראל האבן נישט קיין דין פון א רשות הרבים, ווייל ס'איז שווער צו קריכן אויף דעם און מ'וועט באלד מסביר זיין וואס איז די ענין דא, אבער איתמר נמי זאגט די גמרא מ'האט טאקע אזוי אויך געלערנט כי אתא רבין אמר רבי יוחנן ואמרי לה אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן מעלות ומורדות שבארץ ישראל אין חייבין עליהם משום רשות הרבים לפי שאינן כדגלי מדבר, דא זאגט די גמרא וואס איז די טעם ווייל ס'איז נישט כדגלי מדבר וואס טייטש אין די מדבר איז דאך נישט געווען קיין מעלות און מורדות אלעס איז געווען גראד אלעס איז געווען פלאך, ווייל די עמוד הענן האט דאך פלאך געמאכט די גאנצע וועג, איז במילא היות וואס מען לערנט דאך אלץ ארויס פון וואס איז געווען אין די מדבר, אין די מדבר איז נישט געווען קיין מעלות און מורדות, איז במילא די גאנצע דין רשות הרבים וואס דאס לערנט מען ארויס פון די מחנה ישראל וואס איז געווען אין די מדבר, וואס דארט איז געווען פלאך, האט נאר א דין א רשות הרבים א פלאץ וואס איז פלאך, און נישט קיין מעלות און מורדות פלעצער וואס איז שיף, און ס'איז שווער צו גיין אויף דעם, האט נישט קיין דין פון א רשות הרבים. זאגט אונז די גמרא ווייטער, בעא מיניה רחבה מרבא, האט רחבה אן איבעיא געפרעגט פון רבא, תל המתלקט עשרה מתוך ארבע, א בערגל וואס ווערט גאר הויעך וואס טייטש ס'ווערט הויעך צען טפחים אין פיר אמות מ'האט עס שוין געזען, וואס טייטש אז מ'גייט פיר אמות טרעפט מען זיך שוין צען טפחים אין די הייעך ס'איז גאר שיף, וואס דאס האט א דין בעצם פון א רשות היחיד, נאר וואס? ורבים בוקעין בו, ס'איז אבער אויך א פלאץ וואס די רבים גייט דארט אריבער, און אונז האבן דאך געזען ס'דא א מחלוקת ביי אונז אין די משנה, צו א רשות היחיד וואס די רבים גייט אריבער, צו מ'זאגט אתו רבים ומבטלי מחיצתא צו נישט, צו ס'האט א דין פון א מחיצה צו נישט, און רבי יהודה האט דאך געזאגט אז נישט, און די חכמים האבן געזאגט ס'גייט מיר נישט אן די רבים גייט דא אריבער ס'האט נאכאלץ א דין פון א מחיצה, פרעגט ער אים דא, חייבין עליו משום רשות הרבים, או אין חייבין עליו, און וואס איז די דין דא ביי די שיפע תל, צו איך זאג אז די רבים איז מבטל די דין מחיצה במילא האט עס א דין פון א רשות הרבים, אדער אפשר ניין, היות וואס ס'איז שיף האט עס א דין פון א רשות היחיד די רבים קען דאס נישט מבטל זיין, און די גמרא איז מסביר אליבא דרבנן לא תיבעי לך, לויט די חכמים איז פשוט, ווייל השתא ומה התם דניחא תשמישתיה, מה דאך ביי סתם ביי א גראדע פלאץ, ביי די פסי ביראות, אמרי רבנן לא אתו רבים ומבטלי מחיצתא, זאגן דאך די חכמים אז אפילו א רבים גייט אריבער האט עס נאך אלץ א דין פון א מחיצה, איז הכא דא דלא ניחא תשמישתיה לא כל שכן איז כל שכן דא וואס ס'איז נישט גרינג צו גיין דא, ס'איז שווער צו גיין דא, איז כל שכן די רבים קענען עס נישט מבטל זיין, כי תיבעי לך אויף וועם איז די איבעיא אליבא דרבי יהודה לויט רבי יהודה? מאי וואס איז די דין? התם הוא דניחא תשמישתיה, אפשר דווקא דארט וואו ס'איז גרינג צו גיין, דארט זאג איך אז די רבים איז מבטל די מחיצה ווייל די רבים גייט דא אריבער גאר גרינג, אבער הכא דלא ניחא תשמישתיה, דא וואס ס'איז שווער צו גיין, קען זיין זאג איך אז אפילו ס'גייט דא אריבער מענטשן, אבער לא אתו רבים ומבטלי מחיצתא, זענען די רבים עס נישט מבטל, או דילמא לא שנא, אדער אפשר לויט רבי יהודה איז נישט קיין נפקא מינה. אמר ליה, האט רבא געענטפערט צו רחבה, חייבין, וואס טייטש לויט רבי יהודה איז מען יא חייב, די רבים איז מבטל די שם מחיצה, פרעגט רחבה, ואפילו עולין לו בחבל, אפילו מען דארף ממש א שטריק זיך ארויפצושלעפן, ס'איז אזוי מין שווער צו גיין, ס'איז ממש ממש שיף, אויכעט? ומלאי? האט רבא געענטפערט אין יא! פרעגט ער אים ווייטער, ואפילו במעלות בית מרון? ס'איז געווען עפעס א פלאץ וואס איז געווען גאר גאר גאר גאר שווער ארויפצוקריכן? אמר ליה אין דארט אויכעט! איבעראל וועט רבי יהודה האלטן די רבים איז אלעמאל מבטל מחיצתא אפילו ס'איז זייער שווער צו קריכן דארט, איתיביה! פרעגט רחבה א קשיא פון א משנה, די משנה זאגט אין טהרות, חצר שהרבים נכנסין לה בזו ויוצאין בזו, א חצר וואס איז אפן פון ביידע זייטן און די רבים גייט אריבער פון איין זייט און ארויס פון די צווייטע זייט, איז די דין איז, רשות הרבים לטומאה, און רשות היחיד לשבת. איז לגבי די דין פון ספק טומאה, וואס די דין ביי טומאה איז אז אויב מען טרעפט א זאך וואס איז ספק טומאה, איז ברשות היחיד איז עס טמא, ברשות הרבים איז עס טהור, מען לערנט עס ארויס פון סוטה, איז דא אויך, די פלאץ היות וואס אסאך מענטשן גייען דא אריבער, הייסט דאס א רשות הרבים לענין טומאה, און ממילא ספק טומאה, אז יעדע זאך וואס איז א ספק צו ס'איז טמא צו נישט, איז טהור, אבער רשות היחיד לשבת, לענין שבת וואס האט נישט קיין שייכות וויפיל מענטשן גייען דא אריבער, האט עס א דין פון א רשות היחיד. איי עסטו פרעגן פארוואס האט עס א דין פון א רשות היחיד, לכאורה ס'איז דאך אפן פון ביידע זייטן, איז רש"י מסביר אז ס'רעדט זיך נישט טאקע אז ס'איז אפן מיט געהעריגע טויערן פון ביידע זייטן, נאר ס'איז דא אונטן אזא שטיקל ס'טייטש דארט ביי די טויער ווי מענטשן גייען אריבער איז דא א שטיקל וואנט דארט, און במילא הייסט עס נישט קיין גאנצע טויער, הייסט עס נאך א רשות היחיד. יעצט, אריבער צו קריכן די קליינע ווענטל איז דאך נישט גרינג, ס'איז נישט סתם א געהעריגע טויער, און ממילא פרעגט די גמרא מני, ווער איז די מאן דאמר וואס האט געלערנט די משנה? אילימא רבנן, עסטו וועלן זאגן דאס איז די חכמים פון אונזער משנה, וואס די חכמים זאגן אז ווען א רבים גייט ערגעץ אריבער זענען זיי נישט מבטל מחיצתא, אויב אזוי וואס איז די חידוש? השתא ומה התם דניחא תשמישתיה, מה דאך ביי די פסי ביראות וואס איז געשמאק אריבער צו גיין, פון דעסטוועגן אמרי רבנן לא אתו רבים ומבטלי מחיצתא, איז הכא דלא ניחא תשמישתיה לא כל שכן, דא וואס ס'איז שווער אריבער צו גיין איז כל שכן אז די רבים זענען נישט מבטל די מחיצתא, וואס איז די חידוש? אלא לאו, נאר וואס דען? עט מען זאגן אז די משנה איז רבי יהודה היא, גייט כשיטת רבי יהודה, און רבי יהודה זאגט אז די דין אז א רבים איז מבטל א מחיצה איז נאר ווען ס'איז גרינג, נישט ווען ס'גייט זיך שווער, און ממילא איז א קשיא אויף רבא, זאגט רבא ניין, לא, לעולם רבנן, אוודאי דאס איז די חכמים, איי וואס איז די חידוש? די חידוש איז רשות הרבים לטומאה איצטריכא ליה, די חידוש איז אפילו עס הייסט טאקע רשות היחיד, אבער לענין טומאה הייסט עס רשות הרבים, אפילו עס איז שווער דא אריבער צו גיין אבער עס דרייען זיך דא מענטשן האט עס א דין לענין טומאה פון רשות הרבים, און דאס איז די חידוש, און במילא האבן מיר ווייטער נישט קיין ראיה אז רבי יהודה האלט אז ביי א פלאץ וואס איז שווערליך איז אנדערש, נאר אוודאי די דין וואס רבי יהודה האט געזאגט אז ווען א רבים גייט אריבער איז מבטל מחיצה, איז אויך ביי א פלאץ וואס איז גאר שווער דארט אריבער צו גיין, פרעגט רחבה נאך א קשיא, תא שמע, נאך א משנה אין טהרות, שטייט אין די משנה, מבואות המפולשות בבורות בשיחין ובמערות, א מבוי וואס איז מפולש, וואס טייטש איז אפן פון ביידע זייטן, און ס'איז מפולש מיט בורות שיחין און מערות וואס טייטש מיט גריבער, רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה איז אויך אזוי די דין אז לענין שבת הייסט עס רשות היחיד און לענין טומאה הייסט עס רשות הרבים. יעצט איידער די גמרא איז דא ממשיך פרעגט די גמרא בבורות סלקא דעתך, קען דען זיין א מבוי גייט אריין אין א בור אריין איז דאך סתם אזוי נישט שייך ס'איז דאך נישט קיין מציאות אלא נאר לבורות נאר וואס דען איז פשט אז ס'איז דא א בור ביי די עק פון די מבוי וואס טייטש כ'האב דא א מבוי מפולש וואס איז אפן פון ביידע זייטן צום רשות הרבים יעצט ביי די זייט ביי איינע פון די זייטן וואס איז אפן צו רשות הרבים דארט איז דא א בור וואס א בור האט דאך א דין פון א מחיצה פאר דעם האט די מבוי א דין פון א גוטע מבוי ווייל א מבוי דארף דאך זיין פארמאכט פון דריי זייטן איז דא ס'איז אפן פון צוויי זייטן אבער ווי נישט ווי ביי איינע פון די זייטן איז דא א גריב וואס דאס א טיפע גריב האט עס א דין פון א מחיצה און ס'איז שווערליך אריבער צו גיין דארט ווייל אין די גריב קען מען דאך נישט גיין גייט מען ארום און ארום די גריב ס'איז שווער אבער ובנוסף צו דעם הייסט נישט יעצט כאילו אז מ'קען אריבער פון ביידע זייטן ווערט אויס דין מבוי מפולש ווייל די צוויי זייטן פון די גריב וואס מ'קען זיך דארט קוים אריבער שטופן דאס האט נישט קיין דין פון א פרצה מער, די טיר וואס איז געווען דא וואס דא א גרויסע לאך אינדערמיטן הייסט שוין נישט קיין טיר, און ממילא א מבוי איז דאס אוודאי, נאר וואס ס'איז שווער אריבער צו גיין, איז אויף דעם שטייט דארט אז רשות היחיד לשבת און רשות הרבים לטומאה. מני, ווער איז די מאן דאמר וואס האט געלערנט די משנה? אילימא רבנן אז ס'וועלן זאגן די חכמים די זעלבע קשיא, השתא מה התם מה דאך ביי פסי ביראות, דניחא תשמישתיה, אמרי לא אתו רבים ומבטלי, מה דאך ביי פסי ביראות ס'איז גרינג אריבער צו גיין זאגן די חכמים די רבים איז נישט מבטל מחיצה, הכא, דא דלא ניחא תשמישתיה לא כל שכן, דא וואס ס'איז שווער אריבער צו גיין איז כל שכן אז די רבים איז נישט מבטל מחיצתא אלא לאו רבי יהודה, נאר וואס דען דארף מען זאגן אז דאס גייט כשיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה'ס דין אז רבים איז מבטל מחיצתא דאס איז נאר ביי פסי ביראות וואס איז געשמאק אריבער צו גיין, אבער דא וואס איז שווער איז רבי יהודה מודה אז מען זאגט נישט אתו רבים ומבטלי מחיצתא, איז א קשיא אויף רבא, זאגט רבא ניין די זעלבע תירוץ פון פריערט, לא לעולם רבנן ורשות הרבים לטומאה איצטריכא ליה, דער חידוש איז טאקע נישט די חלק אז ס'איז רשות היחיד לעניין שבת נאר די חידוש איז, אז לענין טומאה האט עס א דין פון רשות הרבים, ברענגט רחבה נאך א קשיא, תא שמע, נאך א משנה אין טהרות, שטייט דארט, שבילי בית גלגל, דער פלאץ בית גלגל, וואס איז געווען אין ארץ ישראל אזא שביל וואס מען קען דארט אריבער גיין, וואס איז געווען דארט זייער שיפע פלעצער, וואס איז געווען זייער שווער צו גיין דארט, וכיוצא בהן און יעדע פלאץ אזוי ווי דעם, רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה, האט אויך אזא דין רשות היחיד לשבת רשות הרבים לטומאה. יעצט, ואיזהו שבילי בית גלגול, וואס איז דאס שבילי בית גלגול? אמרי דבי רבי ינאי, האט מען מסביר געווען אין בית מדרש פון רבי ינאי, כל שאין העבד יכול ליטול סאה של חיטין וירוץ לפני סרדיוט, יעדע פלאץ וואס אזוי מין שווער צו גיין דארט, אז א עבד קען נישט נעמען א סאה פון חיטין און לויפן דארט, ווייל ס'איז זייער שווער צו קריכן, דאס הייסט שבילי בית גלגול, ליטול סאה של חיטין וירוץ לפני סרדיוט, סרדיוט דאס איז די באלעבאס פונעם עבד. טאמער די עבד קען נישט לויפן פאר זיין בעלבאס אפילו די בעלבאס טרייבט אים איז עס סימן ס'איז זייער שיף און במילא האט עס נישט קיין דין פון א רשות הרבים לעניין שבת יעצט פרעגט די גמרא מני ווער איז די מאן דאמר וואס האט עס געלערנט אילימא רבנן אז ס'וועלן זאגן די חכמים השתא מה התם דניחא תשמישתיה אמרי רבנן לא אתו רבים ומבטלי מחיצתא מה דאך ביי פשוט'ע פסי ביראות זאגן די חכמים אז רבים איז נישט מבטל מחיצתא און ס'הייסט א גוטע רשות היחיד איז הכא דלא ניחא תשמישתיה לא כל שכן דא איז כל שכן אלא לאו רבי יהודה נאר וואס דען דאס איז רבי יהודה און רבי יהודה זאגט דא קלאר אז טאמער ס'איז שווער דא צו גיין איז ער מודה אז מ'זאגט נישט אתו רבים ומבטלי מחיצתא. אמר ליה, ענטפערט דא רבא פאר רחבה אנדערש ווי ער האט פריערט געענטפערט, וואס דארט פריערט האט מען געענטפערט אז די אלע משנה'ס גייען כשיטת חכמים און די עיקר חידוש איז די חלק אז רשות הרבים אז ס'איז רשות הרבים לענין טומאה, דא ענטפערט ער אנדערש, ער איז מודה אז דאס גייט כשיטת רבי יהודה, נאר וואס דען, זאגט רבא, שבילי בית גלגל קאמרת, פרעגסט מיר א שאלה פון שבילי בית גלגל וואס ווי איז שבילי בית גלגל אין ארץ ישראל, ארץ ישראל איז אנדערש, יהושע אוהב ישראל היה, עמד ותיקן להם דרכים וסרטיא, יהושע בן נון ווען ער האט צעטיילט ארץ ישראל האט ער מתקן געווען שפעציעלע ברייטע געשמאקע געסער אז די רבים זאל קענען דארט אריבער גיין, און כל היכא דניחא תשמישתיה מסרה לרבים, יעדע פלאץ וואס איז געשמאק צו גיין האט מען איבערגעגעבן פארן רבים, כל היכא דלא ניחא תשמישתיה מסרה ליחיד, און יעדע פלאץ. וואס איז נישט געשמאק אריבערצוגיין, האט ער איבערגעגעבן פאר יחידים, פאר מענטשן פריוואט, און במילא, ווי רש"י איז דא מסביר און די מפרשים זענען מסביר בשיטת רש"י, איז דאס איז טאקע דער טעם פארוואס ארץ ישראל איז אנדערש פון אלע אנדערע לענדער, און מיט דעם פארשטייט מען שוין, דאס וואס רבי יוחנן האט פריערט געזאגט, אז אין די מעלות און אין די מורדות אין ארץ ישראל איז נישט דא קיין דין פון א רשות הרבים, איז ווייל ס'איז דא דארט צוויי ענינים, קודם כל איז דא דער ענין אז ס'איז שווער דארט צו גיין, און אז ס'איז שווער דארט צו גיין, האט עס נישט קיין דין פון א רשות הרבים אבער דאס אליין איז נישט גענוג, אין חוץ לארץ וואו ס'איז שווער צו גיין, עט אוודאי רבי יהודה האלטן אז אתו רבים ומבטלי מחיצתא, די רבים איז מבטל די מחיצה ממילא האט עס א דין פון א רשות הרבים אפילו ס'איז שווער, נאר וואס דען דא דא נאך א זאך, יהושע בן נון האט עס איבערגעגעבן פאר יחידים, און ממילא קען עס נישט הייסן א רשות הרבים, יעצט אוודאי טאמער איינער האט א פלאכע שטח וואס איז נישט שיף, און ס'איז באלאנגט צו א יחיד אבער דער רבים גייט דא אריבער, האט עס יא א דין פון א רשות הרבים. עס דארף אבער זיין צוויי תנאים, טאמער ס'איז אין ארץ ישראל און ס'איז שיף, דא די צוויי תנאים צוזאמען, סיי ס'איז שיף, ס'איז שווער צו גיין דא, און סיי יהושע בן נון האט עס מייחד געווען פאר יחידים, דא איז רבי יהודה אויך מודה מען זאגט נישט אתו רבים ומבטלי מחיצתא, נאר דא האט עס אוודאי א דין פון א רשות היחיד, פארדעם איז בית גלגול אנדערש, און מיט דעם פארשטייט מען שוין אויך דאס וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז אין ארץ ישראל די מעלות ומורדות, האבן נישט קיין דין קיינמאל פון א רשות הרבים. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, די משנה דא האבן מיר שוין געזען דף י"ח, זאגט די משנה, אחד בור הרבים, ובאר הרבים, ובאר היחיד, סיי א בור פון א רבים, סיי א באר פון א רבים, און סיי א באר פון א יחיד, עושין להם פסים, מעג מען מאכן פסי ביראות, אבל לבור היחיד, עושין לו מחיצה גבוה עשרה טפחים, דברי ר' עקיבא, אבער א בור פון א יחיד, דארט העלפט נישט קיין פסי ביראות, נאר דארט דארף מען מאכן א געהעריגע מחיצה אזוי זאגט ר' עקיבא. וואס איז די שיטה פון ר' עקיבא האט מען שוין געזען, ר' עקיבא האלט אז ס'איז דא א חילוק צווישן א באר און א בור, ביי א בור איז דא א חשש אז די וואסער העט זיך אויסטרוקענען, ביי א באר איז נישט דא די חשש, און פארדעם האלט ר' עקיבא אז ביי א באר, איז נישט קיין חילוק צו עס איז א יחיד צו א רבים אלעמאל מעג מען מאכן פסי ביראות ווייל ס'איז ס'איז דאך נישט דא קיין חשש אז ס'וועט זיך אויסטרוקענען מה שאין כן ביי א בור ביי א רבים מעג מען מאכן פסי ביראות ווייל אפילו ס'וועט זיך אויסטרוקענען עט איינער אנזאגן פארן צווייטן אז ס'האט זיך אויסגעטרוקנט מען דארף אויפפאסן מען טאר דא מער נישט טראגן אבער א יחיד וואס קיינער קען דאך אים נישט אנזאגן איז פארדעם טאמער ס'איז א בור העלפט נישט פסים נאר מען דארף מאכן א געהעריגע מחיצה רבי יהודה בן בבא אומר רבי יהודה בן בבא קריגט זיך און ער זאגט אין עושין פסין אלא לבאר הרבים בלבד מען מעג נאר מאכן פסי ביראות ביי איין אויפן ס'דארף סיי זיין א באר און סיי פון א רבים ווייל א באר פון א יחיד אפילו ס'איז טאקע א באר און ס'איז זייער א ווייטע חשש ער וועט זיך אויסטריקענען ס'איז אבער נאך אלץ דא די חשש און ממילא דארף מען האבן ביידע תנאים סיי ס'דארף זיין א באר פון באר מים חיים ס'דארף כסדר פליסן וואסער און סיי ס'דארף זיין פון א רבים נישט פון א יחיד ולשאר און אלע אנדערע מיני בורות טייטש סיי א בור פון א רבים און סיי א באר פון א יחיד, איז עושין חגורה גבוה עשרה טפחים, מאכט מען א מחיצה, א חגורה וואס טייטש א היקף של חבלים זאגט רשי, א מחיצה פון שטריק אזוי ווי מ'האט געזען אז מיט לבוד הייסט עס אויך א מחיצה. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יהודה בן בבא, אז די הלכה איז טאקע ווי רבי יהודה בן בבא, אז מ'מעג נאר מאכן פסי ביראות פאר א באר פון א רבים, זאגט די גמרא ואמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים בלבד די היתר פון פסי ביראות איז נאר פאר באר מים חיים נישט פאר א בור זאגט די גמרא וואס דארפסטו האבן די ביידע מימרות איז די גמרא מסביר צריכה מען דארף האבן ביידע ווייל דאי אשמעינן הלכה כרבי יהודה בן בבא טאמער רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל וואלט נאר געזאגט הלכה כרבי יהודה בן בבא וואלט איך געזאגט הוה אמינא דרבים ואפילו מכונסין והאי דקתני באר הרבים לאפוקי מדרבי עקיבא, איך וואלט ווען געזאגט אז רבי יהודה בן בבא פון אונזער משנה בעצם איז אויכט מודה אז ווען סקומט צו א רבים קען מען מאכן פסי ביראות סיי פאר א באר און סיי פאר א בור, איי רבי יהודה בן בבא זאגט דאך קלאר אין עושין פסין אלא לבאר הרבים בלבד, סדארף זיין ביידע סיי א באר און סיי פון א רבים, קען מען זאגן אז סגייט ארויף אויף רבי עקיבא, וואס טייטש רבי עקיבא האט געזאגט אין די משנה אז מען מעג מאכן פסין פאר א באר היחיד, נאר ווען טאר מען נישט מאכן ווען ס'איז א בור היחיד, אויף דעם קומט רבי יהודה בן בבא און ער זאגט ניין, א יחיד טאר קיינמאל נישט מאכן, אבער פאר א רבים מעג מען אלעס מאכן, סיי פאר א באר און סיי פאר א בור, און דאס זאגט ער ער ענטפערט צוריק צו רבי עקיבא, אין עושין פסין אלא לבאר הרבים בלבד, דו האסט געלאזט מאכן פאר א יחיד אויך א באר, איך זאג ניין, נאר פאר א רבים מעג מאכן א באר, אבער אוודאי קען זיין אז פאר א רבים קען מען מאכן א בור אויך, און דאס זאגט אונז רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אז ניין, לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים בלבד. ווייטער, ואי אשמעינן באר מים חיים, ווען ער וואלט נאר געזאגט די צווייטע מימרא, הוה אמינא וואלט איך געזאגט לא שנא דרבים ולא שנא דיחיד, אז ווען עס קומט צו באר מעג מען אלעמאל, קא משמע לן פאר דעם זאגט ער אויך די ערשטע דין אז הלכה כרבי יהודה בן בבא אז וואס אז ניין אז אפילו מען מעג נאר פאר א באר דאס איז אויך נאר פאר א רבים און מען דארף טאקע האבן ביידע תנאים לויט רבי יהודה בן בבא סיי פון א רבים און סיי א באר.